און יעדעס מאל האב איך זיך אפגעהאלטן דערפון, איך האב געשריבן לידער וועגן טורמע און סיביר, אסאך מאטיוון אין מיינע דראמעס און פאעמעס זענען קאנטיגע אפקלאנגען פון יענע איבערלעבונגען, אבער דערציילן וועגן זיי דירעקט זכרונית'דיג אויף א ביאגראפישן הינטערגרונט האב איך אויסגעמיטן. מיר האט זיך שטענדיג געדוכט אז א ליד אדער אן אריינגעוועבטע סצענע אין א דראמע אדער פאעמע גיבן איבער דעם תמצית פון די איבערלעבונגען מעהר ווי א פאקטישער דעטאל. אויך איצט דוכט זיך מיר אז ס'איז אזוי. פארוואזשע נעם איך דאס מאל און לאז זיך יא אריין אין פאקטישע זכרונות וואס קומט פון זיי ארויס דאס איצטיגע בוך?

כדי נישט צו האלטן זיך ביים מוקדם און מאוחר, און נישט צו זיין געשטערט אין דער פרייהייט פון אפקלייב, און אוודאי נישט צו זיין געשטערט אין דער פרייהייט דורכצונעמען די פארקומענישן און די דיאלאגן מיט אן אייגן אינערליך ליכט. ה' לעוויג, אין ניו יארק טויזנט נײַן הונדערט אַכט און פֿופֿציק. ערשטעס קאפיטל. אינמיטן פון אלע היינטיגע אומגעווענליכע געשעהענישן אין דער אידישער און אין דער גארער וועלט, געשעהענישן באמת גורל'דיגע און וואס זייער אויסגאנג איז נאכנישט קלאהר, אינמיטן פון דעם אלעם גייען אויף אין מיין זיכרון פאסירונגען וואס זענען פארגעקומען מיט מיר מיט פופציג יאר צוריק. איך זאג צו זיך, זע, געווארן די טעג פופציג יאר זינט דעמאלט. פופציג יאר איז דאך א דאטע פאר באצייכענען געשעענישן, אונטערצושטרייכן זיי. אמת, די געשעענישן וואס איך דערמאן זיך איצט אן זיי, קען מען אין פלוג נישט אנרופן גאר מיטן נאמען געשעענישן, ווייל ס'איז דעמאלט, מיט פופציג יאר צוריק, כמעט גארנישט נישט געשעען מיט מיר אויסערגעווענליכס. סיידן מען זאל זאגן אז ווען א מענטש ליגט אין א פינסטערער שטיינענער תפיסה צעל אויפן נאקעטן שטיינערנעם דיל, איז עס א געשעעניש וואס איז ווערד אז מען זאל זיך אן איר דערמאנען מיט פופציג יאר שפעטער אז מען זאל זי אויסטיילן און נאכאמאל איבערלעבן? יא, איך דערמאן זיך אן דעם היינט מיט א שארפער דערמאנונג. פופציג יאר זינט דעמאלט

אייביגע מענטשליכע נסיונות. יא, ס'איז מיט מיר דעמאלט כאטש קיין זאך נישט פארגעקומען, ווארום וואס קען פארקומען מיט א יונגן בחור א פאליטיש ארעסטירטן וואס ליגט שוין דאס דריטע יאר אויף דער נארע פון צארישער תפיסה, צוגעדעקט מיטן תפיסה-כאלאט, און פרובירט איינשלאפן? ס'איז שוין נאך מיין פראצעס, כ'בין שוין פאר'משפט אויף פיר יאר קאטארגע און בין שוין פארשמידט אין קייטן. און ס'איז א תפיסה נאכט ווי אלע תפיסה נעכט. איך ליג אויף דער נארע, פרוביר איינשלאפן און קען נישט. גיב איך א טראכט, אפשר זאל איך ווידער אויספרובירן דעם קונץ אראפצושלעפן מיט א געוויסן מעטאד אזא די קייטן פון די פיס, לאזן זיי ליגן נעבן די פיס אונטערן צודעק, און אזוי ארום אפשלאפן די נאכט מיט נישט געשמידטע פיס און אינדערפרי אנטון זיי צוריק. קען מען אזא מחשבה אנרופן געשעעניש? איין נאכט האט זיך עס מיר איינגעגעבן לאמיר עס ווידער טון, און איך האב געטון. אבער צום צווייטן מאל האט זיך עס מיר נישט איינגעגעבן, די טיר פון מיין קאמער האט זיך פלוצלינג געעפנט, ס'איז אומגעריכט אריין דער וועכטער, ער האט א הויב געטון דעם צודעק פון איבער מיינע פיס און דערזעהט מיין אויפטוה.

ביז זיי ברענגען מיך אין קארצער אריין. דער קארצער איז אונטער די תפיסה געביידע, טיף אין דער ערד, עטליכע שטאק ארונטער, טרעפ ארונטער צו די קעלערן, פינסטערניש אונטער פינסטערניש, ביז מען קומט צו דער סאמער סקלעפישער פינסטערניש פאר וועלכער ס'איז נישטא קיין נאמען. צוזאמען מיטן פירן מיך אין דער פאַרטאָגיקייט און אין האַלב-נאַקעטקייט, ביז עפענען פאַר מיר די שווערע געקאָוועטע טיר פונעם קאַרצער, נעמט עס טאַקע נישט מער ווי אַ צען מינוט. מיט זיין גרויסן שליסל עפנט ער די קאַרצער-טיר און שטויסט מיך אַריין אין איר.

איך האב נישט געגלייבט אז ס'איז דא אויף דער וועלט אזא געדיכטקייט פון א פינסטערניש. איך האב לכתחילה געמיינט אז מיינע אויגן שטעכן זי דורך. אבער דאס איז נישט געווען ריכטיג. זי, די פינסטערניש, האט מיך דורכגעשטאכן. ווארום זי איז געווען שפיזיג, קלעפיג, בלייאיג. זי האט מיך א זעץ געטון איבער ביידע אקסלען און איבער'ן קאפ. זי האָט מיך אַ שלײַדער געטאָן צו עפּעס אַ געפֿרױרענער שטײניקײט. איך בין צוגעפֿאַלן מיטן פּנים צו איר און גלײַך איבערגעקערט זיך מיטן פּנים אַרױף, געבליבן ליגן אין אַ מין האַלב-חלשות, נישט אַזױ פֿון דעם קלאַפּ און פֿון דער קעלט, װי פֿון דעם פֿאַרשטיקטן האַלז-װערגענדיקן אַװיר, װאָס האָט אָנגעפֿילט

איך האב זיך אויפגעזעצט און ערשט ביים אויפזעצן זיך געכאפט זיך אז איך בין אנגעטוען זייער לייכט, כמעט נאר אין די לייוונטענע ארעסטאנטן וועש, אפילו מיין אויבער כאלאט האט דער וועכטער מיר נישט איבערגעלאזט, שוין אפגערעדט פון א שטיקל דיל-אויסשפרייט אדער צודעק. דאס איז הייסט עס קארצער, שטיינערנער קאזעמאט, נישט טאג, נישט נאכט, נישט צייט, נישט קלאנג. איך בין אלט געווען צוואנציג יאר, איך האב שוין געהאט דורכגעמאכט אסאך שווערע צייטן זינט איך בין אריין אין תפיסה קאמער אהינטער פענסטער מיט גראטעס, אבער ווי שווער זיי זענען נישט געווען זענען זיי געווען צו דערטראגן, געווען ווענט, געווען מיטקאַמערניקעס. געווען אַ הילצערנע נאַרע. געווען אַ. געווען אַ טיר מיט אַ שלאָס, אָבער די טיר האָט מען געזען, אַז ס'איז אַ טיר, און דערהויפּט, ס'איז געווען אַ פענצטער, פון וואַנען עס קומט אַריין ליכט, ביז וואַנען איינער פאַרזוכט נישט פינסטערקייט בייטאג, ווייסט ער נישט, האט ער קיין באגריף נישט וואס עס מיינט אנטאפן חושך. אויפשטעלן זיך בין איך נאכאלץ נישט געווען ביכולת, ס'האט מיך גע'איבלט און דער קאפ האט זיך געדרייט, איך האב אבער געפילט אז אוועקלייגן זיך איצט צוריק טאר איך נישט, ווארום אז איך וועל זיך ווידער אוועקלייגן זיך וועל איך שוין אינגאנצן נישט קענען מער אויפשטיין. איך זאָג צו זיך ווי אויפֿן קול, דו מוזט זיך אויפֿשטעלן, טאָרסט נישט בלײַבן ליגן, דו מוזט גובר זײַן דאָס איבלעניש! און ווען איך האָב עס געזאָגט, איז מיר געווען טשיקאַווע צי מײַן קול הערט זיך אין דער דאָזיקער קבֿרדיקער פֿאַרשטיקטקייט. מײַן קול איז ווי פֿאַרשטאָפּטערהייט קוים צוריק דערגאַנגען צו מײַנע אויערן. אבער איך האב פארט געהערט מיין אייגן קול און דאס האט מיך געשטארקט. עימיצער הייסט עס איז דא, דו אליין. דו ביסט הייסט עס דא מיט זיך. דו ביסט דער וואס זיצט אויף א קאלטער שטייניקייט און זעהסט נישט דיינע פיס, דו זעהסט גארנישט, אבער דו ווייסט אז דו זיצט, אז דו ביסט זיך גובר נישט א פאל צו טון צוריק צום דיל, נישט אויסצוציען זיך ווידער. איך האָב שאַרף דערשפּירט, אַז מיר איז קאַלט, און די שאַרפֿקייט פֿון דער קעלט האָט מיך אַ ריס געטאָן אַרויפֿצו איך זאָל זיך אויפֿשטעלן. איך האָב זיך אויפֿגעשטעלט, אָנהאַלטנדיק זיך אין אַ וואַנט, וואָס איך האָב דערטאַפּט מיט ביידע הענט. איך האָב לאַנג נישט געדאַרפֿט זוכן די וואַנט, זי איז געווען האַרט נעבן מיר, אָבער ערשט איצט האָב איך זי דערטאַפּט. איך האב געמאכט א טראט און דערטאפט גלייך די צווייטע אנטקעגנדיקע וואנט, איך האב פונאנדערגענומען ביידע הענט אין דער ברייט און מיט די שפיץ פינגער אנגערירט ביידע ווענט, הייסט עס אז דאס קארצערל איז אזוי שמאל אז איך קען פרובירן שפאנען אנהאלטנדיק זיך מיט אויסגעשפרייטע הענט פון ביידע זייטן. דאס איז גוט, א טובה האב איך געזאגט. איך מאך צוויי טריט פאראויס כדי אויסצוגעפינען וויפיל טריט האלט דאס קארצערל אין דער לענג. איך טו מיט א מאל א ציטער, מיר נעמט זיך אויסדוכטן אז איך הער א שארך. מייז, גייט מיר דורך א גרויל, אויב עס זענען דא מייז וועלן זיי מיך געוויס גלייך באפאלן. איך בלייב שטיין, פארטייע דעם אטעם, ווארט, ווארט, ניין באשליס איך, נישטא קיין מייז, ס'האט זיך מיר אויסגעדוכט, נאך א גליק, אין א סך קארצערס זענען דא מייז, האט מיר אפגעגאלטן הייסט עס? אוואדע אפגעגאלטן, אוואדע, א גרויס גליק, באמת א גרויס גליק. איך האב א דרייסטערער גענומען מאכן מיינע ערשטע טריט אין דער לענג, האלטנדיק זיך פון ביידע זייטן אין די ווענט, איך האב אפגעציילט ארום אכט שפאן און מיט די הענט אָנגעטאַפּט דעם שטאָל פֿון דער טיר, פֿאַרקערט זיך אין דער זײַט לינקס און אָנגעשלאָגן זיך אין עפּעס אױפֿן דיל אין װינקל, די פּאַראַשע, דאָס צעבערל פֿאַר מענטשלעכע באַדערפֿענישן. איך האָב זי אַ הױב געטאָן. זי איז געווען לייכט, ליידיג, נאך גוט אויך דאס, האב איך געטראכט. איך טאפ ווייטער מיט די הענט אין דער הויך פון דער וואנט איבערן צעבערל, און דערטאפ א צווייטע כלי, א שמאל הילצערן שעפל, אריינגערוקט אין דער וואנט ווי אין א נישע. כ'האב עס אויפגעהויבן, ס'איז שווערליך. כ'האב עס א טרייסל געטאן וואסער, כ'האב צוגעטראגן דאס שעפל צום מויל און פארזיכטיג אנגערירט מיט די ליפן די פליסיגקייט, יא, וואסער, מיין פארציע וואסער הייסט עס. כ'האב טיף א זופ געטאן, דערפילט זיך אפגעפרישט, אביסל באפרייט פון דער איבלעניש. כ'טאפ מיט די הענט צי ס'ליגט נעבן דעם וואסער אויך א פארציע ברויט, אבער קיין ברויט איז נישט געווען דארט. ווייס איך שוין הייסט עס ווי גרויס עס איז מיין קארצער צעל און וואס אין איר געפינט זיך. איך הייב אן ארומשפאנען הין און צוריק איבער דער אכט פוסיגער לענג פון דער שטיינענער פינסטערניש. הין און צוריק, הין און צוריק, כדי דורכ'ן ארומשפאנען דערווארעמען זיך אביסל, און ס'גיט זיך מיר איין, ס'ווערט מיר ווארעמער. קיין פחד אז עפעס סכנות'דיגס וועט געשען מיט מיר באהערשט מיך נישט, אויב נאר איך וועל זיך נישט צוקילן וועל איך עס געוויס דורכטראגן, טראכט איך זיך. און אז אפילו קראנק ווערן איז וואס? און אפילו אז מען קריגט היץ איז וואס? די הויפט זאך איז וואס טוט מען מיט דער צייט? וואו טוט מען זי אהין? ווי לאנג איז אין דער פינסטערניש א מינוט, א שעה? אז קיין מעת לעת איז נישט פארהאן מער, און דער באגריף פון א זייגער איז אינגאנצן צושטערט. איז עס ליידיגקייט? ניין, ס'איז נישט קיין ליידיגקייט. וואזשע דען איז עס? אט וויל איך וויסן וואס איז איצט, פרימארגן, אדער בייטאג, אדער ביינאכט? כ'בין, דאכט זיך, ערשט נישט לאנג אריינגעווארפן געווארן אהער, אין קארצער. ס'איז געווען פארטאג, דארף איצט זיין אן ערך פרימארגן, אבער ווער ווייסט ווילאנג כ'האב ס'האט גענומען מיין ערשטע אריענטירונג, מיין חלשות ליגן אויפן דיל און מיין אויפהייבן זיך, עטליכע מינוט, צי עטליכע שעה, צי אפשר שוין גאר א מעת לעת. וואס הייסט אויסצייט? אין א צושטאנד פון אויסצייט קען א מענטש אראפגיין פון זינען, זאג איך צו זיך. איך נעם

וועגן מיינע חברים קאטארזשניקעס מיט וועמען איך זיץ שוין ס'דריטע יאר צוזאמען, אבער מיין מח פאלגט מיך נישט, ער קען נישט און וויל נישט טראכטן וועגן קיין זאך און וועגן קיינעם, אויסער וועגן איין און איינציגער זארג, וויפיל איז איצט דער זייגער? איך וואלט אוועקגעגעבן מי יודע וואס, אבי נאר צו דערוויסן זיך ווילאנג בין איך שוין דא אין קארצער, ווילאנג האט גענומען די הפסקה

מען קען אין דער אמת'ן נישט זאגן דאס ווארט ארומגעשפאנט, ווייל ס'איז נישט געווען קיין שפאנען, מיינע טריט זענען געווען קליינע, פארזיכטיגע, איך האב מיך געוואלט אויסהיטן פון צו טראכטן אז איך דריי זיך ווי א חיה אין א שטייג, האב איך וואס א רגע נאך מער פארפאמעליכט מיינע טריט, געצווינגען זיך אריינצוגיין אין א צושטאנד פון מיושב'דיגקייט, פון בארואיגונג,

די ווילנער צארישע פאלאטע האט מיך גע'משפט פאר געהערן צום בונד. די זכרונות האבן גענומען אויפגיין אין מיר, אבער נישט אין פולער קלארקייט און ריכטיגער נארמאלער המשכ'דיגקייט. איך האב געזאגט צו זיך מיט חידוש, צי דערפאר וואס איך געפין מיך אין דער דיקער פינסטערניש און איך האב פארלוירן דעם באגריף פון צייט, זאל איך נישט קענען צונויפשטעלן צוריק אין ריכטיגן סדר דאס בילד פון מיין לעבן?

אן אין תוך באהבה אלע מיינע שווערע נסיונות. כדי איינצושטעלן מיין סדר'דיגן געמיט נעם איך ארויפברענגען אין זכרון יענע טיילן פון מיינע ערשטע פאעמעס איבער וועלכע איך האב זיצנדיג אין קאמער געארבעט און געהאלטן זיי פארשטעקט אין דער טיפעניש פון מיין היי-מאטראץ אויף דער נאַרע פֿון מײַן קאַמער, וואָס איז איצט געווען פֿאַר מיר שיִער נישט ווי אַ פֿאַרלוירענער גן-עדן. איך נעם זיי זאָגן אויסנווייניק, כּדי אָנצושלאָגן זיך אין יענע שורות, וואָס איך האָב נאָך נישט געהאַט אָנגעשריבן און וואָס האָבן באַדאַרפֿט ערשט קומען. אָט דאָ אין דער פֿינצטערניש גייט מיר דורך אַ געדאַנק,

דאס איז די מדריגה. האלט זיך אויף די פיס, זעץ זיך נישט ארונטער צום צווייטן מאל. און דא געשעהט מיט מיר אן אומגעריכטע זאך, מיטאמאל דערמאן איך זיך אין א פארקומעניש וואס עס האט געטראפן מיט מיר אין דער קינדהייט ווען איך בין אלט געווען א יאר זיבן, איך בין שוין געווען צוויי יאר א חדר יונגל, איידער איך פלעג אוועקגיין אין חדר

אונדזער קו, אַ װײַס-שװאַרץ געפֿלעקטע, און נאָכדעם אַ לײַכטן װוּנק, און די קו װײסט שױן אַלײן, אַז זי דאַרף זיך אַ קער טאָן, אַראָפּגײן פֿון הױף און לאָזן זיך שװערלײַביק שפּרײַזן דורך דער לאַנגער גאַס צום װײַטן מאַרק צו. די קו גײט און איך אַהינטער איר, מיט א דינער ריט אין האנט, איך האב די ריט כמעט קיינמאל נישט בעדארפט ניצן, איך האב געהאט גרויס הנאה פון מיין נאכגיין נאך דער קו מעשה פאסטעך, דערהויפט נאך אין ליכטיגע פרימארגנס ווען די גאסן און געסלעך זענען נאך האלב ליידיג, די זון האלט ערשט ביים אנהייב פון איר צעשטראלטקייט, א קילבלעכער

מיין הארץ איז אנגעפילט מיט פרייד. געשעהט מיט מיר איינמאל איך גיי נאך דער קו טראט נאך טראט אזוי רואיג און מיושב'דיג ווי זי, מיטאמאל נעמט זיך מיר דוכטן אז מיינע פיס גייען נישט נאר זיי לויפן, און מיין גאנצער גוף טראגט זיך נישט נאטירליך געשווינד, מיט א לייכטקייט ווי פון א פעדער, אזוי ווי איך וואלט פלוצלינג אויפגעהערט אנצורירן מיט די פיס דעם ברוק פון דער גאס. איך דערשרעק זיך פאר דעם מאדנע געפיל פון געשווינדקייט וואס נעמט דורך מיינע אברים. איך שטעל זיך אויף א רגע אפ, איך נעם נאכקוקן, אפשר לויף איך טאקע אויף אן אמת, ערשט ניין, די קי גייט זיך געלאסן ווי שטענדיג, און איך אהינטער איר, צווישן איר און מיר דער זעלביקער שטענדיקער שטח, דער שפרייז פון מיינע טריט דער זעלביקער וואס שטענדיג, אבער וואס איז די פעולה פון מיין אפשטעלן זיך? קיין שום פעולה נישט, דאס געפיל פון געשווינדקייט באהערשט מיך אלס מער און מער, איך גיי, אבער אין דער אמת'ן לויף איך, טראג מיך.

טרעפט עס מיט מיר קיינמאל נישט, שטענדיג נאר ביים גיין מיט דער קו צום מארק צו. נישט יעדן פרימארגן האט עס געטראפן מיט מיר, אבער אין לויף פון זומער א גרויסע צאל מאל. אין שטוב פאר טאטע מאמע האב איך עס קיינמאל נישט דערציילט, געהאלטן עס בסוד. ווייזט אויס אז קיין מורא האב איך נישט געהאט דערפאר, געפילט אז קיין סכנה שטעקט נישט אין דעם, מסתמא אויך געשפירט אז מען וועט פון מיר לאכן ווען איך וועל דערציילן וועמען, אז אין דער זעלבער צייט בשעת איך גיי זייער פאמעליך לויף איך. די דאזיגע מאדנע איבערלעבונג פון פארוואנדלטער געשווינדקייט האט אנגעהאלטן ביי מיר א יאר צוויי, דערנאך איז עס אינגאנצן פארשוואונדן פון מיר, אויך ארויס פון זיכרון.

ווערט דאס גאנצע בילד פון יענעם פרימארגן ווי איך טרייב די קו אין פעלד אויפגעגאנגען פאר מיר אין פולער קלארקייט, און צוזאמען מיטן בילד כאפט מיך ארום יענער מאדנער צושטאנד פון געשווינדקייט. איצט האב איך זיך פאר דעם טאקע דערשראקן. א קארצער איז נישט קיין ליכטיגע פרימארגנדיגע גאס פון שטעטל, און די ווייסקייט פון טוי טראגט זיך נישט איצט איבער מיין קאפ, טא ווי אזוי מיט אמאהל דאס דערמאנען זיך אין דעם, און ווי אזוי מיט אמאהל נעמט די דערמאנונג און ווערט א רעאליטעט, א ממש, א ממשות'דיגע איבערחזרונג. דער פרימארגן איז נישטא. די שווארצע ווייסע קו איז נישטא. די גאס און דער מארק זענען נישטא, אבער די געשווינדקייט פון מיינע טריט און סגעפיל פון פליען זאל נישט פעלן א האר, אקוראט ווי דעמאלט. איך גיי נישט איבערן קאלטן הארטן קארצערנעם צעמענט, נאר איך טראג זיך אזויווי אין דער לופטן. כ'ריר כמעט נישט אן דעם צעמענט.

די ווענט זענען מער נישטא, ס'איז דא א טיפע ווייטקייט צו וועלכער איך טראג זיך, נישט אנרירנדיג מיט די פיס דעם הארטן צעמענט פון דיל. מיטאמאל, איך ווייס נישט ווילאנג שפעטער, דערהער איך ווי דורך א שלוף, אזוי ווי א קריץ פון שליסל ערגעץ פון דער זייט פון דער טיר, און איידער איך האב צייט צו רעאגירן אויף דעם און צו ווערן זיכער אז דאס איז טאקע א קריץ פונעם טיר-שליסל, איז שוין דער קריץ פארביי. איך הער דאכט זיך א שארפן אטעם איבער זיך און פיס שלאגן זיך אפ אן מיר, איך איבערצייג זיך אז איך זיץ אויפן דיל האלב אנגעשפארט מיט דער פלייצע אין איינעם פון די ווינקלען עימיצער איז דא ריף איך אויס מיט ערשטוינונג, אוואדע ווי דען דערהער איך אַן אַלטע כריפּלע שטימע. װער? װער זאָל זײַן? נישט גראַף פּאָטאָצקי, מעגסט זיכער זײַן. אַזאַ סטערװע װאַרפֿט מיך אַרײַן אַהער און זאָגט נישט, אַז עימיצער ליגט שױן דאָ, אַזאַ הינטישער זון.

מיך אויפגעמונטערט, הגם דער טאן וואלט מיך באדארפט שאקירן, איך האב גלייך דערפילט אז אזא טאן געהערט צו א קרימינעלן ארעסטאנט, נישט צו קיין פאליטישן. מיר איז שוין געווען גוט באקאנט דער אפענער, נאקעטער, אפט וואולגארער אופן פונעם קרימינעלן ארעסטאנט'ס רעדן, איך בין שוין געווען צוגעוואוינט צו אים און האב זיך צוגעפאסט צו אים.

ער לעסטערט דעם מענטשנס קערפער, אלע זיינע אייברים, אלע זיינע אדערן, ביז דער קלענסטער האר אויף דעם מענטשנס הויט. ער לעסטערט די סעזאנען פון יאר, און דאס געבוירן ווערן, דאס חתונה האבן און דאס שטארבן, ער לעסטערט זיי מיט אלע אויסגערעכנטע פרטים דערביי. אַז איר געוואוינט זיך צו צו דעם דאָזיקן קרימינאַליסטישן נוסח פון רעדן, ווערט ער פאַר אייך כמעט נאַטירלעך, הגם איר אַליין גיט אַכטונג אויף זיך, אַז איר זאָלט זיך נישט אָנשטעקן מיט געוויסע אויסדרוקן פונעם נוסח. אגב, נישט שטענדיג גיט זיך עס איין, מיט א מאל כאפט איר זיך אז א געוויסער אויסדרוק האט זיך אריינגעשמוגלט אין אייער מויל און איר דארפט נעמען אכטונג געבן אויף אייער צונג, אבער טאקע נאר אויף דער צונג, אינעווייניג אין אייך, צום תוך פון אייער דענקען און פילן, איז די שליטה נישט דערגאנגען. אכטונג געבן אבער דארף מען.

ער האָט זיך אָנגעשטויסן אין מיר, ווי איך בין געלעגן אויפֿן דיל, און איז שיעור נישט אַרויף אויף מיר מיט זײַנע ביידע פֿיס. דער וועכטער האָט אים געוויס נישט געוואָרנט, אַז דאָ ליגט שוין עמעצער. ער האָט אפֿשר גאָר הנאה געהאַט פֿון דעם שפּיצל, וואָס ער גייט דאָ אָפּטאָן, אַרויפֿוואַרפֿן איין קאַרצערניק אויפֿן צווייטן.

איך האב אויך דערפילט אין זיין קול אז ער איז נישט קיין יונגערמאן און אוודאי נישט פון מיין ניינצן יאריגן עלטער, אבער ביידע זאכן האבן מיך נישט געארט, פארקערט, איך האב זיך דערפרייט מיט א גרויסער פרייד וואס א צווייטער לעבעדיגער מענטש איז דא נעבן מיר, אזוי אומגעריכט, אזוי אומדערווארט. אומדערווארט דערפאר ווייל געווענליך ווערט קארצער שטראף דורכגעפירט אין אבסאלוטער

דאָס װאָרט אַנטשולדיקט, דערצו נאָך מיט אַ באַגלײטונג איך בעט אײַך זײער, איז נישט געװען צו הערן אָפֿט אין קרימינעלן דיבור. בין איך גלײַך אָנגעפֿילט געװאָרן מיט אַ מאָדנעם נײַגער און אױך מיט אַ חשד, צי איז עס נישט צומאָל אַ תּפֿיסה-לץ, װאָס האָט ליב צו פּראַװען חוזק? פארוואס בעט איר אנטשולדיגונג האב איך געפרעגט, כ'בין דאך ארויפגעטראטן אויף אייך האט ער געענטפערט און זיך פארהושט, אין אזא פינסטערניש איז עס דאך אומפארמיידליך האב איך געזאגט מיט שטאמלעניש אין די ליפן, איר זענט א פאליטישער יא? און נאך א גאר א יונגער יא? נישט אמת? האב איך געטראפן? יא, פון וואנען האט איר געטראפן אן אונזעריגער ווען איימיץ פאלט אויף אים ארויף מיט די פיס, ווי איך אויף אייך, וואלט נישט אפגעקומען מיט אזא איידל פראגעלע פארוואס בעט איר אנטשולדיגונג, און מיט א ווערטעלע אז אין אזא פינסטערניש איז עס אומפארמיידליך. אייער אומפארמיידליך האט אייך גלייך ארויסגעגעבן. איך גלייב נישט אז ס'איז איצט א מאמענט פון שפאס.

וואס איז נישט ווערט אז זי זאל שטיין, אבער איר זעט דאך, כ'האב געטראפן אז איר זענט א פאליטישער, איז עס א חילוק פאר אייך? האב איך געפרעגט. מסתמא יא. איך האב דרך ארץ פאר פאליטישע ווייל זיי זענען דאס רוב אינטעליגענטע מענטשן. איך בין אליין שיעור נישט געווארן אמאל אן אינטעליגענטער מענטש, אמאל אמאל. אויך היינט קוק איך אריין אין א בוך און נישט גלאט אין א מיינסעלע האב איך נאך מסתמא אביסל דרך ארץ פאר דער געמיינער און דא איז געקומען אן אומדרוקבאר ווארט אינטעליגענטישקייט אבער ליב האבן זיי? טפו!

לויט אייערע באגריפן און ווערטער, און וואס איז דא שייך צו רעדן וועגן ליב האבן, אז מיר זעען דאך נישט איינער דעם אנדערנ'ס פנים, מיר זעען, מיר זענען אין פינסטערניש, מיר זענען נישט מער ווי קול, און וואס איז דא שייך ליב צו האבן, צו פיינט האבן, איר זענט א הויכער? ניין זאג איך, א מיטל-וויקסיקער, און איך בין א הויכער, א שטארק הויכער, און וואס פאר א קאליר האר האט איר?

קענט איר דאך שוין זיין אפילו מיין אייניקל, ערגעץ איז פארהאן מיינס אן אמת'ער אייניקל ערגעץ וואו, אבער וואו ווייס איך נישט, איך ווייס אויך נישט וואו מיין אייניקל'ס מאמע איז, מיין טאכטער, שוין צוועלף יאר אז זיי לאזן זיך נישט הערן פון מיר, דאס מיינט אז איר זיצט שוין צוועלף יאר?

טאג נאכט, איצט איז א זייגער צען אינדערפרי, זייער ליכטיג אינדרויסן, זוניג, גאנץ ווארעם, אבער אייך איז קאלט ווייזט אויס, אייערע ציין הער איך קלאפן, יא האב איך געזאגט, מיר איז קאלט, דער וועכטער האט אפילו מיין כאלאט צוגענומען פון מיר, אזא סטערווע, ביי מיר וואלט ער עס נישט געוואגט, איר זענט ווייזט אויס דאס ערשטע מאל אין קארצער,

איך האב ליב אמאל צו ליגן אינעם קבר'ל, די גאנצע ליכטיגקייט מיט איר גאנצן יוחס ווערט מיר נמאס, און גאט האט געזאגט ס'זאל ווערן ליכט, איך פייף אויף דעם גאנצן זאג און אויף דעם גאנצן געטליכן אנשטעל, ער איז מיר אויף מיינע נערוון, אט דער באשעפער פון די וועלט, זע, איך רעד דאך שוין ווי א גאנצער פילאזאף, נישט אנדערש אז איך